מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף כ עמוד ב'. לאמיר נעמען גאנץ אויבן די ערשטע שורה. אמר שמואל, זאגט שמואל, יכילנא לתקוני לכולה גולה. שמואל זאגט א סטעיטמענט, זאלסט וויסן איך בין אן עקספערט ווען ס'קומט צו זמנים. איך ווייס יעדע חודש צו ס'דארף זיין א חסר צו ס'דארף זיין א מלא. איך ווייס אויפן יאר. עט עס זיין א איבער יאר, עט עס נישט זיין קיין איבער יאר. דאס הייסט איך קען זיך ממש אויס, אויף אזוי ווייט אז איך קען מתקן זיין דעם גולה. וואס מיינט צו זאגן, ס'איז דאך געווען פלעצער וואס די שלוחים קענען נישט אנקומען דארטן, איז זיי אייביג א ספק, האט בית דין געמאכט א חסר'דיגן חודש, אדער ניין א מלא חודש. און פאר דעם זענען זיי מסופק לגבי ימים טובים. מאכט מען צוויי טעג. זאגט שמואל זאלסטו וויסן יכילנה לתקוני לכולה גולה. איך בין אזא אן עקספערט, איך קען מאכן א לוח, איך קען מאכן א גלייכע ליסט קלאר יעדער איינער זאל וויסן יעדע חודש דאס עט זיין א חסר, דאס עט זיין א מלא, די יאר עט זיין א איבער יאר, יענע יאר עט נישט זיין, איך קען זיך אויס מיט זמנים. אמר ליה אבא, זאגט אים אבא אבוה דר' שמלאי לשמואל, זאגט ער אים אזוי, ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור? לאמיר דיר פרעגן, ס'דא א ברייתא סוד העיבור, יא, פון דעם האסטו געהערט? איך קען עפעס פרעגן פון דארטן, פרעגן צו דו ווייסט פשט אין דעם? וואס ווערט אנגערופן סוד העיבור זייער אינטערעסאנט וויבאלד בית דין האט נישט געוואלט אז יעדער איינער זאל קענען די אלע פונקטליכע הלכות ווען מען מאכט יא איבער יאר ווען מען מאכט נישט קיין איבער יאר פונקטליכע זמנים די מולד ווי די לבנה ארבעט די זון ארבעט בית דין האט נישט געוואלט יעדער איינער זאל וויסן אזוי האט מען געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד אז ס'איז געווען אמאל צייטן וואס בית דין מאיימין על העדים מ'האט געמאכט א קלענערן חודש, מ'האט געמאכט א לענגערן חודש, מ'האט עס געמאכט א חסר, א מלא, מ'האט אמאל געדארפט ארומשפילן מיטן חודש. איז בית דין האט מורא געהאט אז יעדער איינער קען פונקטליך די חשבונות, וועלן מענטשן קומען זאגן איין מינוט, דו האסט געמאכט א איבער חודש דעם חודש, אבער למעשה עס קען נישט זיין, עס וואלט געדארפט זיין א חסר, אדער פארקערט, בית דין עט מאכן א חסר און זאגן איין מינוט ס'האט געדארפט זיין א איבער חודש, איז מענטשן גייען אנהייבן צו קוועשענען בית דין און פרעגן איין מינוט וואס טוען ענק, ענק ווייסן נישט וואס טוט זיך. פאר דעם האט מען געהאלטן אלע חשבונות בסוד, מ'האט עס פשוט איבערגעגעבן פון רבי צו תלמיד, די וואס האבן געדארפט דיעלן מיט די סארט זאכן. איז פרעגט אבא, פרעגט ער צו שמואל, לאמיר דיר עפעס פרעגן, ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור, ווייסטו עפעס וואס מען לערנט דארטן אין די ברייתא, און איך וועל דיר זאגן וואס איך וויל דיר פרעגן. זאגט אים אזוי, נולד קודם חצות או נולד אחר חצות? די ברייתא דארטן מאכט א חילוק צו מען זעט די מולד פאר חצות, צו מען זעט די מולד נאך חצות. וויל איך דיר פרעגן שמואל, דו ווייסט די חילוק? דו זאגסט דאך דו ביסט א עקספערט, לאמיר זעהן, דו ווייסט די חילוק צו די מולד איז געווען פאר חצות צו נאך חצות? אמר ליה לא, זאגט אים ניין, איך ווייס נישט. אמר ליה, זאגט ער אים, מדהא לא ידע מר, איכא מילי אחרנייתא דלא ידע מר, אז דו ווייסט דאס נישט, בין איך זיכער ס'איז נאך דא אנדערע זאכן וואס דו ווייסט נישט, איז הייב נישט אן צו זאגן אה דו ווייסט, איך בין א עקספערט, איך קען מאכן א לוח פאר די גולה, איך קען זיי מסדר זיין. אז דו ווייסט נישט וואס די ברייתא זאגט איז האלט דיך נישט פאר אזא אן עקספערט. דערציילט די גמרא, כי סליק רב זירא ווען רב זירא איז געגאנגען קיין ארץ ישראל שלח להו האט ער געשיקט צוויי הלכות וואס ער האט געלערנט אין ארץ ישראל האט עס צוריק געשיקט צו בבל און מען גייט שוין זעהן וואס די צוויי הלכות זענען אבער לאמיר אנהייבן טאקע אלס הקדמה מיר אלע ווייסן די חודש איז מיט דעם וואס מען זעהט די לבנה די לבנה אין אנהייב חודש איז זי גאר קליין אזוי ווי דער חודש גייט אן ווערט עס גרעסער און גרעסער ביז אינמיטן חודש זעט מען די גאנצע לבנה, שפעטער ווייטער ביז מען קומט צום סוף חודש ווערט עס קלענער און קלענער א גאנצע צייט. לכאו' דארפן מיר פארשטיין וואס געשעט דא, פארוואס אמאל איז עס א גאנצע לבנה, אמאל איז א קליינע לבנה, וואס טוט זיך דא? איז לאמיר דאס אביסל אריינקוקן און זען צו מיר קענען עס אביסל בעסער פארשטיין. איז לאמיר אביסל בעסער אנקוקן אונזערע לבנה און לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך. לאמיר צונעמען דעם חודש. ווי מיר ווייסן, די לבנה דרייט זיך ארום אונזערע וועלט איין מאל א חודש. נישט אזוי ווי א וואך האסטו די זיבן טעג. אוודאי די תורה זאגט אונז ששת ימים תעבוד, די זיבטע טאג איז שבת, אבער ס'נישט עפעס א זאך וואס טוישט זיך במציאות דורכ'ן וואך. אנדערש איז אבער דער חודש. דער חודש איז דורך דעם וואס די לבנה דרייט זיך ארום אונזערע וועלט איינמאל א חודש. און נישט נאר דאס וואס די לבנה דרייט זיך ארום די וועלט, נאר די לבנה אליין אין זיך דרייט זיך אויכעט. איז וואס געשעהט איז, מיר זעהן אייביג די זעלבע פלאץ פון די לבנה, און דאס גייט ארום אונזערע וועלט, יעדע ניין און צוואנציג א האלב טעג מאכט עס א סירקל ארום אונזערע וועלט, און דאס איז בעצם וואס מיר רופן דעם חודש. יעצט וואס מען דארף דא פארשטיין און יעדער איינער ווייסט דאס, איז אז די לבנה אליין זי האט נישט קיין לעכטיגקייט, עס איז א טונקעלע פלענעט, דאס הייסט ווען נישט אז עס איז דא א זון וואס די זון זאל אונז אויפלייכטן די לבנה, וואלט מען גארנישט געזען פון די לבנה. נאר וואס, דער אייבערשטער האט דאך יא געמאכט די זון, און די זון זי שיינט אויפן לבנה ארויף, און דורך דעם וואס די לבנה באקומט די לעכטיגקייט פון די זון, זעט מען יעצט אנדערע סייזעס פון די לבנה, אמאל זעט מען עס מער באלאכטן, אמאל ווייניגער באלאכטן, אבער דאס איז קלאר, די זייט וואס מיר זעען איז די איין זייט, ווייל מ'קען דאך נישט זען א באל פון אלע זייטן. יעצט וואס געשעהט איז, ס'איז דא א זאך וואס הייסט די מולד. די מולד איז ווען די לבנה מיטן זון איינס שטייען אבער ממש איינס אקעגן דעם צווייטן, און דאס ווערט גערופן די מולד, וואס מען רופט אויס למשל אין בית המדרש, די מולד וועט זיין, דאס איז די צייט אין ירושלים ווען די מולד געשעהט, ווען די זון מיט די לבנה זענען ממש איינס אקעגן דעם צווייטן. יעצט וויאזוי ס'זעהט אויס איז אזוי, מיר שטייען אינמיטן, די נעקסטע איז די לבנה, און איינס ווייטער איז די זון, איז וואס געשעהט איז אויף מולד, וויבאלד די זון איז ממש אקעגן איבער די לבנה, איז פאר אונז, מיר זעהן בכלל נישט קיין לעכטיגקייט, ווייל די אנדערע זייט פון די לבנה ווערט אויפגעלאכטן, אבער די זייט וואס מיר קענען זעהן, איז אינגאנצן טונקל. פארדעם ווען מען קומט אנהייב חודש, זעהט מען בכלל נישט קיין לבנה, מען זעהט גארנישט. דאס איז די צייט פון די מולד. ביז די לבנה הייבט זיך אן אביסל אוועקרוקן פון די זון, איז יעצט הייבט מען אן שוין צו זען די לעכטיגקייט פון די זון וואס גייט אויפן לבנה, הייבט מען אן צו זען א קליינע שפעלטעלע, און וואס מער די לבנה רוקט זיך אוועק פון די זון, וואס מער זעט מען פארשטייט זיך די לבנה, ביז ס'קומט צו מיטן חודש, וואס מיטן חודש האסטו די זון, די וועלט, און שפעטער די לבנה אויפן אנדערע זייט, און די זון שייט דירעקט ארויף אויפן לבנה, עס קומט אויס אז מיר זעען א גאנצע לבנה וויבאלד די גאנצע זאך איז באלאכטן דורך דעם וואס די זון שיינט אויף דעם. און ווייטער ווי עס קומט צו סוף חודש, ווייטער ענדיגט זיך די סייקל, ס'קומט ווייטער צוריק צו די זון, ס'ווערט צוריק קיין מולד, איז מיט דעם וואס געשעהט איז, ווייטער אויף איינמאל קען מען שוין מער נישט זעהן די זון, וויבאלד ס'איז יעצט געווארן געבלאקט דורך דעם וואס ס'שטייט אינגאנצן פאר די זון. יעצט לאמיר ווייטער גיין, לאמיר צולייגן נאך א שלב דא, דאס הייסט, צו פארשטיין ווי די לבנה ווערט גרעסער, ווי עס ווערט קלענער, איז נישט אזוי וויכטיג פאר די היינטיגע גמרא. וואס מען דארף יא פארשטיין איז די מולד. איז לאמיר נאכמאל קלאר מסביר זיין די מולד. די מולד איז די צייט ווען די לבנה מיטן זון זענען אויף איין ליין צוזאמען. דאס הייסט, די זון שיינט דירעקט אריין צו די לבנה, וואס איז די אנדערע זייט וואס מיר קענען נישט זען. פארדעם ווען מיר קוקן ארויף אויפן הימל, מען זוכט וואו איז די לבנה, קען מען גארנישט זען, ווייל די הינטערע זייט פון די לבנה איז באלאכטן, און אונזערע זייט איז אינגאנצן טונקל. יעצט, אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט, זיי שטייען אין איין ליין. יעצט, א מענטש שטייט אויף אינדערפרי, און פאר אים זעט עס אויס, יעדן אינדערפרי, די זון קומט ארויף, און זי גייט צוריק אראפ. נעקסטן טאג ער שטייט אויף אינדערפרי, ער קוקט ארויס, פאר א מענטש זעט עס אויס, די זון קומט ארויף, און זי גייט צוריק אראפ. און די זעלבע זאך איז בעצם אויכעט אז מיר קוקן ארויף און מען באטראכט די לבנה, זעט מען ווי די לבנה קומט ארויף און זי גייט צוריק אראפ. פארשטייט זיך דאס איז נישט א זאך וואס געשעט, נאר ס'זעט אויס פאר אונז וויבאלד מיר דרייען זיך, אבער לאמיר עס אנקוקן פון די פערספעקטיוו ווי די מענטש זעט עס אויס. דו קוקסט עס אן, ס'גייט ארויף און ס'גייט צוריק אראפ. יעצט לאמיר אנקוקן די מולד. אז די מולד איז געווען פונקטליך צוועלף אזייגער נאך מיטאג, ביי חצות, שטייט די לבנה מיט די זון שטייען אויף איין ליין, איז קלאר אז דו קוקסט ארויף וועסטו גארנישט קענען זען, ערשטנס ווייל ס'איז חצות אינמיטן טאג, סאו באטאגס איז אסאך צו לעכטיג אז דו זאלסט בכלל קענען זען די לבנה, אבער אפילו וואלט געווען ביינאכט וואלסטו אויך גארנישט געזען, ווייל די הינטערע זייט פון די לבנה איז באלאכטן, און ביי אונז איז אלעס שווארץ, זעסטו גארנישט פון די לבנה. איז אבער יעצט שטיי מיר חצות אינמיטן טאג, דו קוקסט ארויף, די זון איז פונקטליך העכער דיר, די לבנה איז ממש אין ליין מיט די זון, אבער זען זעסטו גארנישט. איז די זון הייבט אן אראפצוגיין, און צוזאמען מיט דעם גייט די לבנה אויך אראפ, זיי ביידע הייבן אן אראפצופארן, און ס'ווערט טונקעלער, און ס'ווערט טאווארד שקיעה. יעצט אזוי ווי מען זעהט דא, וואס געשעהט איז, די זון פארט אביסל שנעלער ווי די לבנה, און פאר דעם די לבנה פאלט הינטערשטעליג מיט צו די זון יעדן טאג מיט בערך פופציג מינוט, דאס הייסט, אז דו באטראכסט וועסטו זעהן, די זון קומט ערשט אונטער, און נאכדעם אביסל אונטער נאכדעם קומט די לבנה און זי גייט אויכעט אונטער. יעצט דאס איז קלאר, איינמאל וואס די לבנה איז געגאנגען בעלאו די הארייזען, אזוי ווי דו קענסט נישט זעהן די זון איינמאל זי גייט אונטער בעלאו די הארייזען, די זעלבע זאך מיט די לבנה, וועסטו אויך נישט קענען זעהן איינמאל זי איז בעלאו די הארייזען, וועסטו גארנישט זעהן. איז פאר דעם זאגט די גמרא, די ערשטע זעקס שעה נאכן מולד איז בכלל נישט שייך צו זעהן קיין לבנה. פארוואס? וויבאלד זיי זענען צו נאנט איינער צום צווייטן, די לעכטיגקייט פון די זון איז אזוי שטארק, איז אז דו קוקסט ארויף, און אפילו ס'איז פערפעקט קאנדישאנס, איז נישט במציאות שייך מען זאל קענען זעהן די לבנה, ווייל זיי זענען צו נאנט איינער צום צווייטן. נאר וואס, איינמאל די געפ עפנט זיך נאך זעקס שעה, און די קאנדישאנס זענען ריכטיג, דעמאלס וועסטו קענען זעהן די לבנה. איז פארדעם נאכאמאל, אונז שטייען מיר חצות נאכמיטאג, אונז קוקן מיר ארויף אויפן הימל, זעהט מען ווי די זון גייט אראפ, שטאטלעך פון אונטער דעם גייט די לבנה אויך אראפ, זי פארט אביסל שטאטער ווי די זון, און ביידע גייען אראפ, און ס'גייט אראפ בילאו די הארייזען. יעצט קומסטו צוריק אינדערפרי, און לאמיר זען וואס געשעהט יעצט. זיי ביידע קומען צוריק ארויף אינדערפרי, די זון קומט ארויף, און אויך אונטער דעם קומט די לבנה, ווייטער די געפ האט זיך שוין אביסל מער געעפענט, און יעצט קומט די לבנה אויכעט ארויף. איז אויב די קאנדישאנס זענען ריכטיג וועסטו קענען זען ממש א קליינע קליינע משהו פון די לבנה גלייך אינדערפרי, אפשר. יעצט וואס געשעהט איז לאמיר ווייטער אריינגיין אינעם חודש אריין. לאמיר אנקוקן לאמיר זאגן די אכטן טאג פונעם חודש. די געפ צווישן די לבנה מיט די זון האט זיך שוין געעפנט אביסל מער, און וואס געשעהט איז יעצט, אינדערפרי די זון קומט ארויף, צוזאמען מיט דעם, אביסל נאכדעם, קומט ארויף די לבנה אויכעט. יעצט זעט מען שוין מער, מען זעט שוין א האלבע לבנה זעט מען יעצט שוין, און וואס געשעהט איז אבער, וויבאלד ביידע גייען נאך אויף בייטאג, ווילאנג ס'איז בייטאג קענסטו דאך גארנישט זעהן, יעצט לאמיר נאכאמאל אנקוקן אינדערפרי, דערווייל זעהסטו גארנישט, זי קומט די לבנה קומט יעצט ארויף, אבער ס'איז אסאך צו ליכטיג אינדרויסן, ווייטער זעהסטו גארנישט, יעצט איינמאל די זון איז אראפגעגאנגען, פאר די ערשטע פאר שעה פון נאכט, וואס די לבנה איז יא נאך אויפן וועלט, די זון איז שוין אונטערגעגאנגען, יעצט קוקסטו ארויף, דא קענסטו שוין זען די לבנה. פארוואס? וויבאלד די לבנה איז נאך אויפן וועג אראפ, די זון איז שוין אונטערגעגאנגען, ס'איז שוין טונקל אינדרויסן, קוק איך ארויף זע איך א חלק פון די לבנה. אבער די מינוט וואס ס'איז פריער דו קוקסט שפעטער, לאמיר זאגן דו וועסט קוקן חצות מיטן נאכט, עסטו זוכן ווי די לבנה, עסטו גארנישט זען, ווייל די לבנה איז שוין אונטערגעגאנגען. דאס הייסט מיר קענען נאר זען די לבנה אין די אנהייב פונעם נאכט, וואס דעמאלס די זון, זי איז שוין אונטערגעגאנגען, די לבנה, זי שיינט נאך אויפן וועלט, און איך קען עס זען אנהייב פון די נאכט, ביז ווילאנג די לבנה, זי גייט אויכעט אונטער, איינמאל די לבנה גייט אונטער, ווייטער וועסטו קומען מיטן נאכט עסטו זוכן ווי איז די לבנה, עסטו ווייטער גארנישט קענען זען. יעצט לאמיר גיין צו אינמיטן חודש. אינמיטן חודש וואס געשעהט איז, די דיסטענס פון די לבנה מיט די זון איז געווארן די האלבע הארייזן, דאס הייסט די האלבע צייט, זעקס, צוועלף שעה, איז געווארן די חילוק, איז הונטערשטעליג געפאלן אונזערע לבנה צו די זון. סאו וואס געשעהט איז, די זון גייט ארויף, אבער די לבנה איז בילאו די הארייזן, ווייל זי איז ממש אקעגן איבער אויפן אנדערע זייט. יעצט וואס געשעהט איז די זון גייט אונטער, און וואס געשעהט איז די לבנה קומט ארויף יעצט, זי איז ארויפגעקומען בילאו די הארייזען, און איך קוק ארויף אויפן הימעל און איך זעה א הערליכע גאנצע לבנה וואס זי שיינט דארטן א גאנצע נאכט, ווייל זי געווען ממש אפעזיט, די זון איז אראפ געגאנגען און די לבנה פון די אנדערע זייט, זי קומט צוריק ארויף, איך קוק ארויף איך זעה א גאנצע פיינע גרויסע לבנה. און פארוואס זעה איך א גאנצע לבנה? וויבאלד איינס איז אפאזיט דעם צווייטן, האב איך די וועלט אינמיטן, פון איין זייט שיינט די זון, פון איין זייט האב איך דא די לבנה, וואס דאס ווערט דירעקטלי באלאכטן פון די זון אויפן לבנה, אויב אזוי קען איך זען א גאנצע לבנה, זעה איך ווי אונז זעמיר דאס די גאנצע לבנה, ס'הייסט איין זייט פון די גאנצע לבנה. יעצט לאמיר ווייטער גיין, לאמיר גיין צו סוף חודש, וואס געשעהט איז אז די לבנה זי פארט, אבער ווי אונז האבן געזאגט זי פארט אסאך שטאטער, נאר די זון כאפט זיך שוין אויף מיט די לבנה, איז ערשטענס קומט ארויף די לבנה, אויב ס'איז נאך טונקל אינדערפרי איז ממש אין אנהייב נאכט, ממש סוף נאכט, דאס איז ממש אנהייב אינדערפרי וועסטו נאך אפשר קענען זעהן די לבנה, שפעטער קומט די זון, זי כאפט זיך מיט. און יעצט וויבאלד ס'איז שוין די מולד איז שוין צוריק אזוי נאנט וואס די זון מיט די לבנה ווייטער די זון בלאקט אויס די לבנה עסטו גארנישט מער קענען זען פון די גאנצע לבנה איז נאכאמאל אינדערפרי די לבנה קומט ארויף עסטו זי ממש זען אנהייב אנהייב טאג דאס הייסט ממש אנהייב אנהייב פאר ס'ווערט ליכטיג אינדרויסן וועסטו נאך קענען זען די לבנה שפעטער עסטו מער נישט קענען זען ווייל די זון כאפט זיך נאך מיט די לבנה. יעצט אזוי ווי מען האט שוין פריער געזאגט, זעקס שעה פארן מולד צו זעקס שעה נאכן מולד קען איך בכלל נישט זען די לבנה, פארוואס ווייל די זון איז צו לעכטיג און איינס איז צו נאנט צום צווייטן, אז זיי זענען צו נאנט צום צווייטן בלאקט דאס אויס די גאנצע לבנה און פאר דעם קענסטו גארנישט מער זען. איז מיט דעם לאמיר דא אריין גיין אין די גמרא און לאמיר זען ווי דאס פארשטיין מ'עט עס נאכאמאל אדורך גיין און אביסל בעסער מסביר זיין. האט מען געזאגט אזוי. כי סליק רב זיירא, ווען רב זיירא איז ארויף געגאנגען צו ארץ ישראל, שלח להו האט ער געשיקט צו זיי צוויי הלכות, און ער זאגט אזוי, די ערשטע הלכה וואס איך וויל ענק אויסלערנען איז, צריך שיהא לילה ויום מן החודש, דאס הייסט אזוי, אז דו קוקסט ארויף אין הימל, אויפן ניין און צוואנציג גיין אריבער צום דרייסיגסטן יענע נאכט, וואס דעמאלטס וואלט געווען בעצם די צייט וואס עדים זאגן מיר האבן געזען די נייע לבנה, לאמיר לויפן צו בית דין, בית דין גייט מקדש זיין דעם חודש, און אויפן דרייסיגסטן איז יעצט געווארן ראש חודש, ס'איז א נייע חודש האט זיך אנגעהויבן. יעצט וואס געשעהט איז, בית דין וויל מאכן דעם חודש א חסר, זיי האבן עפעס א סיבה, זיי ווילן נאר מאכן די אלטע, די אלטע חודש איז אויף נײַן און צוואַנציק, די נייע חודש העט נאר האבן, די נייע חודש הייבט זיך יעצט אן אויף טאג דרײַסיק. און די פראבלעם איז, נעכטן נאכט, די נאכט גיין פונעם נײַן און צוואַנציק אריבער צום דרייסיגסטן, האט מען נאך געזען די אלטע לבנה. לאמיר מאכן א שווייג דערפון, לאמיר נישט רעדן דערפון, אין הכי נמי נעכטן נאכט האט מען נאך געזען די אלטע לבנה, אבער היינט די דרייסיגסטע לאמיר מאכן ראש חודש. אויף דעם זאגט רבי זיירא די הלכה איז, צריך שיהא לילה ויום מן החודש. ס'מוז זיין אז ביידע, דעם טאג גייט לפי די נאכט. אויב נעכטן נאכט האסטו נאך געזען די אלטע לבנה, קענסטו בית דין נישט קומען היינט זאגן אקעי לאמיר מאכן היינט ראש חודש. מ'האט שוין געלערנט פריער, מאיימין על העדים. ס'איז דא אזא מושג אז בית דין קען זאגן ווייסט וואס מ'האט נישט געזען, אבער לאמיר מאכן כאילו מ'האט געזען. פארוואס? ווייל זיי האבן חשבונות אז זיי מוזן מאכן דעם חודש וואס איז געווען א חסר. דאס איז אבער נאר אויב נעכטן נאכט האסטו גארנישט געזען. אויב נעכטן נאכט, די נאכט פונעם נײַן און צוואַנציק אריבערגיין צום דרײַסיגסטע, האסטו גארנישט געזען, און דו ביסט מחליט בית דין דו ווילסט מאכן ראש חודש היינט, אקעי געזונטערהייט דאס קענסטו מאכן. אבער אויב נעכטן נאכט, די נײַן און צוואַנציק אריבערגיין צום דרײַסיגסטן, האט מען נאך געזען א משהו פון די אלטע לבנה, און יעצט בייטאג וועסטו מאכן ראש חודש, דאס גייט שוין נישט, ווייל די טאג גייט לפי די נאכט פון נעכטן, דו קענסט נישט האבן נעכטן איז עכט נאך געווען א אלטע חודש, און היינט אינדערפרי זאל זיין די נייע חודש, איז דאס די ערשטע הלכה צריך שיהא לילה ויום מן החודש. נאך א זאך זאגט ער. וזה שאמר אבא, דאס וואס אבא האט געטענה'ט צו שמואל, שמואל איז געקומען זאגן, איך בין א מבין, איך וועל קענען מאכן א קאלענדער אפילו פאר גאנץ גולה זאל זיך נישט דארפן פארלאזן אויף שלוחים, איך קען עס פונקטליך אויסרעכנען, איך וועל דיר זאגן ווען ס'איז עיבור יאר, איך וועל דיר זאגן וועלכע חודש איז א חסר, וועלכע חודש איז א מלא, איך בין אן עקספערט. געקומען אבא, האט ער אים געפרעגט, יודע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור, ס'דא עפעס א ברייתא פון סוד העיבור, דו קענסט דיך אויס? לאמיר דיר פרעגן איין שאלה פון דארטן. האט ער אים געפרעגט איין שאלה און ער האט געזאגט ניין, איך ווייס נישט, איך בין נישט באקאנט. זאגט ער אים אה דו קענסט דאס נישט, אסאך אנדערע זאכן קענסטו נישט. איז זאגט ר' זירא איך וועל דיר מסביר זיין וואס איז געווען די קשיא, וואס האט, וואס האט ער אים אבא געפרעגט צו שמואל, און ער זאגט אזוי, וזה שאמר אבא, אבוה דר' שמלאי, וועל איך דיר זאגן וואס האט ער געפרעגט. און דאס וואס שטייט דארט אין יענע ברייתא, מחשבין את תולדותו, מען רעכנט אויס די מולד, נולד קודם חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה, לא נולד קודם חצות, בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה. און ער זאגט אים אזוי. ער זאגט אים א פשוט'ע זאך בעצם, איך וועל דיר מסביר זיין וואס איז געווען די שאלה און וואס עס שטייט דארטן. ווי אונז האבן דערמאנט איז, די מולד איז די צייט וואס די לבנה מיטן זון זענען אין איין ליין. יעצט וואס געשעהט לאמיר אנקוקן א פאל וואס די מולד איז נישט אויף חצות נאר ס'איז צוריקגעריקט אביסל פאר חצות, יעצט וואס געשעהט איז לאמיר אנקוקן וואס געשעהט אונז האבן געזאגט די ערשטע זעקס שעה קען מען נישט זעהן בכלל די לבנה, און זיי הייבן אן צו פארן צוזאמען, יעצט זעקס שעה גייט אריבער, ס'איז נאכנישט טונקל אינדערויסן, אבער נאך אלץ, די לבנה איז שוין סעפערעיטעד פון די זון גענוג, און ווען ס'ווערט כמעט טונקל, דאס הייסט ביי די שקיעה, וועל איך ארויפקוקן, קען איך בעצם שוין זען די נייע לבנה, ווייל זיי האבן זיך שוין אוועקגערוקט מער ווי זעקס שעה, דער מולד איז דאך געווען פאר חצות, איז אויב אזוי אביסל פאר זעקס אזייגער, איז שוין אריבערגעגאנגען די זעקס שעה, איינמאל ס'גייט אראפ, אריבער די זעקס שעה, און די קאנדישאנס זענען גוט אינדערויסן, קען איך שוין בעצם זען די נייע לבנה. איז פאר דעם זאגט ער אזוי, נולד קודם חצות, אויב די מולד איז געווען פאר חצות, דאס הייסט די נייע לבנה, זי שטייט אין ליין מיט די זון, אבער דאס איז שוין געשען פאר חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה, ווייסטו אז דו קוק סמוך לשקיעת החמה, שוין אריבערגעגאנגען די זעקס שעה, די געפ צווישן די זון מיט די לבנה איז שוין געווארן גענוג גרויס, טאמער די קאנדישאנס זענען ריכטיג וועל איך קענען זען די נייע לבנה, איז טאמער עדים קומען זאגן, זאלסטו וויסן מיר האבן געזען די נייע לבנה, ווייס איך אז זיי זאגן דעם אמת. אבער לא נולד קודם חצות. וואס איז אבער טאמער די מולד איז געווען לאחר חצות? נישט אויף חצות נאר נאך חצות אראפגערוקט. איז אויב אזוי לאמיר מאכן דעם חשבון נאכאמאל. אויב די מולד, די צייט ווען די זון מיט די לבנה שטייען אויף איין ליין, איז געווען לאחר חצות, איז לאמיר אויסרעכנען די זעקס שעה, ווען הייבט זיך אן די זעקס שעה, אדער ווען ענדיגט זיך בעסער געזאגט די זעקס שעה, איינמאל איז שוין נאכט, איינמאל איז שוין געגאנגען בילאו די הארייזען, איינמאל שוין געגאנגען בילאו די הארייזען איז נישטא קיין טשאנס מען זאל קענען זעהן די נייע לבנה, איז אויב אזוי זאגט ער זייער פשוט, אויב אזוי בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה, אויב ס'איז געווען נאך חצות, אויב אזוי ווייסטו זייער קלאר בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה, ס'איז נאכנישט ביי שקיעת החמה נאכנישט געווען א געפ פון זעקס שעה, ווייל דאך די מולד איז געווען נאך חצות, אויב אזוי זעקס אזייגער ווען דו קומסט איז נאכנישט אריבערגעגאנגען די זעקס שעה, אויב אזוי ווען עדים קומען און גייען מיר זאגן אונז האבן געזען די לבנה, ווייסטו זיי זאגן נישט קיין אמת. דאס זאגט ער, לא נולד קודם חצות, בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה. פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, אקעי איך פארשטיי דעם חשבון, אבער דאס איז נישט אזוי וויכטיג צו פארשטיין, וואס גייט מיר דאס אן? למעשה ווען מיר קומען, קומען עדים זאגן זאלסטו וויסן מיר גייען דא מקדש זיין דעם חודש ווייל מיר האבן געזען די לבנה. איז די עדים גייען דאך נישט קומען זאגן מיר האבן געזען די לבנה אבער זיי קענען עס בכלל נישט זען, און איך בין דאך נאר מקדש על פי ראי', אויב אזוי וואס איז מיר אזוי וויכטיג די הלכה? אמר רב אשי לאכחושי סהדי, זייער פשוט, עס איז דא אן עד וואס ער קומט צו דיר און ער זאגט זאלסטו וויסן איך האב געזען די נייע לבנה, איז אויב ווייסטו קלאר די מולד איז געווען לאחר חצות, אויב אזוי איז במציאות נישט שייך אז דער עדות זאל דא האבן געזען די לבנה, ווייל די זעקס שעה געפ געשעט נאר איינמאל וואס די לבנה איז בילאו די הארייזען, אויב אזוי האט ער גארנישט געזען. איז ווען ער קומט דיר זאגן איך האב געזען די לבנה, קענסטו אים אפפרעגן, זאגסטו ר' איד, איך ווייס נישט וואס דו האסט געזען, צו דו ווילסט סתם אויפמאכן זאכן, אבער קיין לבנה האסטו נישט געזען, ווייל די מולד איז געווען לאחר חצות, קומט אויס די זעקס שעה געפ איז ערשט נאכדעם ווען די לבנה איז בילאו די הארייזען, אויב אזוי האסטו זיכער זיכער נישט געזען קיין לבנה, און פארדעם ביסטו אפגעפרעגט. אויב די מולד איז געווען אבער פארדעם, און זיי קומען זאגן מיר האבן געזען, דו דארפסט שוין גיין אויספרעגן לאמיר זען צו עס איז אמת, האסטו טאקע געזען די ריכטיגע זאך, דארף מען עס אויספארשן, אבער ווען איינער קומט מיר צו זאגן, די מולד איז געווען לאחר חצות, און ער זאגט דיר איך האב געזען די נייע לבנה, זאלסטו וויסן וואס ער זאגט איז נישט אמת. אמר רב זירא אמר רב נחמן, כ"ד שעה מתכסה סיהרא, פאר פֿיר און צוואַנציק שעה זאלסטו וויסן קען מען נישט זען די לבנה. לאמיר אביסל בעסער מסביר זיין. אזוי ווי מיר האבן שוין פריער דערמאנט די מולד, ס'מיינט אז די לבנה מיט די זון זענען אין איין ליין, די מענטש קוקט ארויף אין הימל ווי די לבנה, וועסטו גארנישט קענען זען. פארוואס? ווייל די הינטערע זייט פון די לבנה איז באלאכטן, אונזערע זייט איז אינגאנצן טונקל. יעצט איינמאל די לבנה הייבט זיך אן אוועקצורוקן פון די זון, יעצט קען מען אנהייבן צו זען א משהו פון די לבנה. דאס האמיר שוין פריער דערמאנט, די ערשטע זעקס שעה איז די לבנה מיט די זון צו נאנט איינס מיטן צווייטן, וויבאלד זיי זענען צו נאנט, איז די שיין פון די זון צו שטארק וועסטו גארנישט קענען זען פון די לבנה. די זעלבע זאך איז אויכעט אמת אויפן אלטע לבנה זעקס שעה פארן מולד. די אלטע לבנה, ווען זי הייבט זיך אן צו טרעפן מיט די זון, די זעקס שעה פאר מולד וועסטו אויך נישט קענען זען די גארנישט, ס'איז צו נאנט איינס צום צווייטן, די שיין פון די זון איז אסאך צו שטארק. איז פארדעם זאגט ער אזוי. זאגט רבי זירא בשם רב נחמן, כ"ד שעה מכסי סיהרא, פאר פֿיר און צוואַנציק שעה וועסטו נישט קענען זען קיין לבנה. און ס'ווענד זיך אבער וואו דו שטייסט וואס דו קענסט נישט זען. און ער איז מסביר אזוי. לאמיר נאכאמאל קורץ פארשטיין די מולד. ס'שטייט צוזאמען די זון מיטן לבנה. יעצט לאמיר זאגן אין ירושלים איז דאס געווען צען צו צוועלף פאר חצות, צען מינוט פאר חצות איז די זון מיט די לבנה געווען אויף איין ליין. א איד שטייט אין בבל און ער זאל קוקן אויף זיין זייגער וועלכע צייט איז געשען די מולד, זעט ער זעקס און דרײַסיק מינוט שפעטער, פארוואס? ווייל ס'איז אביסל אפגערוקט איינס מיטן צווייטן, סאו די צייט אין בבל איז זעקס און דרײַסיק מינוט נאך ארץ ישראל. איז דער איד אין ירושלים קוקט ארויף ווען איז די מולד געשען, ביי אים זעהט ער צען צו צוועלף פאר חצות, דער איד אין בבל קוקט אויף זיין זייגער און ער זעהט זעקס און צוואַנציק מינוט נאך צוועלף, ווייל ער האט אפגערוקט זעקס און דרײַסיק מינוט. איז אויב אזוי זייער אינטערעסאנט. האבן געזאגט אזוי, אין בבל קוק איך ארויף, שטיי איך יעצט נאך חצות. איז קען איך יעצט זען די אלטע לבנה די ערשטע זעקס שעה פאר ס'איז געווען די מולד, וועל איך נישט קענען זען קיין לבנה, זי איז צו נאנט צו די זון. יעצט די נעקסטע זעקס שעה, די זון הייבט אן אראפצוגיין, די לבנה גייט אראפ, אבער איך קען ווייטער נישט זען ווייל ס'איז זעקס שעה, די ערשטע זעקס שעה קען איך נישט זען. איינמאל די זעקס שעה גייט אריבער, איז זי שוין בילאו די הארייזען, קען איך זי ווייטער נישט זען. מוז איך ווארטן נאכמאל א גאנצע נאכט, ביז די גאנצע נאכט ענדיגט זיך נאך צוועלף שעה, וואס ערשט אינדערפרי וועל איך קענען אפשר דעמאלס אויב די קאנדישענס זענען ריכטיג, וועל איך קענען זען די נייע לבנה. דאס הייסט בעצם האב איך נישט געזען קיין לבנה יעצט פאר פֿיר און צוואַנציק שעה. נאכמאל, די ערשטע זעקס שעה דאס איז פאר מולד, זעקס שעה וואס איך קען נישט זען ס'איז צו נאנט צו די זון, די זון מיט די לבנה ביידע הייבן אן אראפ צו גיין, אבער זיי זענען נאך אלץ צו נאנט, ביז די געפ פון זעקס שעה קען איך גארנישט זען, מוז איך ווארטן נאכמאל זעקס שעה, איינמאל ס'איז אריבערגעגאנגען זעקס שעה בעצם וואלט איך געקענט זען אבער שוין בילאו די הארייזען קען איך ווייטער גארנישט זען מוז איך ווארטן נאכאמאל א גאנצע נאכט כדי ביז אינדערפרי אויב אזוי האב איך נאכאמאל צוועלף שעה קום איך אן צו פֿיר און צוואַנציק שעה און דאס זאגט ער לדידן פאר אונז בני בבל שית מעתיקא זעקס שעה פון די אלטע לבנה וואס דאס קען איך נישט זען ווייל ס'איז געווען צו נאנט צו די מולד די ערשטע זעקס שעה קען איך נישט זען ותמני סרי מחדתא, און שפעטער האסטו נאכמאל אַכצן פון די נייע לבנה. דאס איז פאר אונז בני בבל. לדידהו, אבער פאר די בני ארץ ישראל, זיי זעען דאך אנדערשט. ביי זיי איז דאך די מולד ווען איז געווען די מולד? איז דאך געווען פאר חצות. אויב אזוי האסטו שית מחדתא, האסטו זעקס שעה פון דעם נייעם מולד, וויבאלד די מולד איז געווען פאר חצות, קומט אויס ממש ביי שקיעה, דעמאלס וועל איך שוין קענען זען די לבנה, איז האב איך דעמאלס די ערשטע זעקס שעה נאכן מולד וועל איך טאקע נישט קענען זען אבער גלייך נאכדעם אוודאי קען איך זען, איך מוז נישט ווארטן א גאנצע נאכט, און ותמני סרי מעתיקא, אבער יעצט האב איך נאך צוועלף פון די אלטע וואס דאס קען איך נישט זען, פארוואס? ווייל לאמיר צוריק גיין, אז איך שטיי די מולד איז געווען פאר חצות, זעקס שעה צוריק קען איך נישט זען, לאמיר צוריקגיין זעקס שעה, דעמאלטס איז נאך געווען די לבנה בילאו די הארייזן. אויב אזוי קומט אויס האב איך געמוזט ווארטן ביז די פריערדיגע נאכט צו קענען זען די לבנה. קומט אויס אז איך האב פֿיר און צוואַנציק שעה וואס איך האב נישט געזען. איז לדידהו איז עס שית מחדתא, זעקס פון די נייע ווייל ס'איז נאכן מולד מוז איך ווארטן זעקס שעה, אבער סוף זעקס שעה וועל איך קענען זען ווייל ס'איז נאכנישט נאכט, פארדעם וועל איך יא קענען זען, מה שאין כן אונז בבל זינט אונז ביי אונז האט עס אנגעהויבן לאחר, נאך חצות וועל איך נישט קענען זען ביינאכט. אבער ארץ ישראל וועל איך יא קענען זעהן ביינאכט, ווייל די זעקס שעה ענדיגט זיך פאר די שקיעה, און ותמני סרי מעתיקא אבער נאכמאל אַכצן פון די פריערדיגע פון די אלטע לבנה, זעקס ווייל זי איז געווען צו נאנט צום מולד, זעקס שעה קען איך נישט זעהן, און זעקס שעה צוריק שטיי איך שוין ביינאכט, ביינאכט איז דאך בילאו די הארייזן קען איך נישט זעהן, אויב אזוי קומט אויס ותמני סרי מעתיקא. פרעגט די גמרא אונזער קשיא, למאי נפקא מינה, וואס גייט מיך אן? אמר רב אשי לאכחושי סהדי די זעלבע תירוץ, א מענטש וואס קומט זאגן איך האב געזען, וועט מען זאגן רב איד ס'איז נישט שייך צו זען, ווארט מ'וועט מוזן זען, איז געווען פארן חצות, איז געווען נאכן חצות, וועט מען זאגן פארן איד, רב לעבן, דו וועסט עפעס זאגן, כ'ווייס נישט וואס דו רעדסט ס'איז נישט שייך במציאות זאלסט האבן געזען וואס דו האסט געזען. אמר מר זאגט די גמרא, האבן מיר פריער געזאגט, צריך שיהא לילה ויום מן החודש, האבן מיר געזאגט אז וואס עס מוז אלעס זיין פון די זעלבע חודש, דאס מיינט צו זאגן אז איך קען נישט האבן די נאכט זאל זיין פונעם אלטן חודש, און שפעטער די טאג דאס זאל זיין פונעם נייען חודש דאס גייט נישט צוזאמען. פרעגט די גמרא מנלן, ווי ווייס איך דאס אז עס איז געבינדן צוזאמען, ווי ווייס איך די טאג מיט די נאכט, אפשר די נאכט איז איין חודש, די טאג איז א נייע חודש, ווער זאגט דאס קען נישט זיין, זאגט די גמרא רבי יוחנן אמר א פסוק תורה זאגט אונז מערב עד ערב תשבתו שבתכם פון ווען איז יום כיפור מערב עד ערב ביז ביינאכט דאס הייסט די נאכט מיטן טאג און שפעטער ביז די קומענדיגע נאכט איז אויב אזוי זע איך זייער פשוט אז די נאכט מיטן טאג געהערן צוזאמען ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט עד יום האחד ועשרים לחודש בערב די מצוה פון מצה, ביז ווען דארף איך עסן מצות? עד יום אחד ועשרים לחודש בערב, זע איך אז ביז צו ביינאכט, אבער אלעס פארדעם, אוודאי דאס איז א חלק פונעם טאג, ס'איז געבינדן צוזאמען, און דו קענסט נישט זאגן די נאכט מיטן טאג געהערן נישט צוזאמען. פרעגט די גמרא, מאי בינייהו, איז דא א חילוק? ברענגסט מיר צוויי פסוקים, דא עפעס א חילוק? אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהו, ניין דער חילוק איז פשוט, דער ברענגט דעם פסוק, דער ברענגט יענער פסוק, אבער עס איז נישט באמת דא א חילוק צווישן זיי. רבא אמר רבא זאגט חצות לילה איכא בינייהו, רבא זאגט חצות לילה איז דא א חילוק צווישן זיי, און ער זאגט אזוי, אויב גיי איך מיטן פסוק מערב עד ערב, דארטן זעה איך קלאר, די נאכט מיטן טאג זיי באלאנגען צוזאמען, און וואס מיינט די נאכט? די גאנצע נאכט מערב עד ערב, די גאנצע פיר און צוואנציג שעה באלאנגט צוזאמען. אבער אויב גיי איך מיטן פסוק ווי אונז האבן געהאט דעם פסוק פון ריש לקיש עד יום האחד ועשרים לחודש בערב, דארט רעדט מען פון די מצוה פון מצות. די מצוה פון מצה איז די חיוב ווען מוז איך עסן מצה? דאס איז די ערשטע נאכט, ביז צו חצות. איינמאל ס'גייט אריבער חצות, די מצוה פון מצה, די חיוב מצה איז נישט דא, נאר דו מעגסט נישט עסן קיין חמץ, אז דו ווילסט עפעס עסן מוזטו גיין עסן מצות, אבער נישט די חיוב איז אז דו מוזט עסן מצות, נישט קיין מצוה מדאורייתא צו גיין עסן מצות. די מצוה צו גיין עסן מצות, דאס איז נאר ביז צו חצות. קומט אויס בעצם קען איך צוטיילן די נאכט צווישן חצות און ווייטער, אדער פאר חצות, און איך קען זאגן ביז צו חצות באלאנגט נאך צו פריער, אדער איז דאס נישט א חלק פונעם נייען טאג, מחצות און ווייטער, דעמאלסט די גאנצע טאג ביז צו די נעקסטע דאס, דעמאלסט איז שוין די נייען טאג. און די באלאנגט צוזאמען. למאי נפקא מינה איז טאמער לאמיר זאגן בית דין וויל מאכן א חסר, נאר דער פראבלעם איז מ'האט געזען די אלטע לבנה, מ'האט זי געזען פאר חצות. איז טענה'ט רבא, אויב האב איך געזען די אלטע לבנה פאר חצות, און איך קען טענה'ן אז פון חצות ערשט דעמאלס הייבט זיך אן די נייע טאג, אויב אזוי אויב בית דין וויל מאיים זיין על העדים, זאג מיר האבן געזען די נייע לבנה, אפילו מ'האט געזען די אלטע לבנה אבער וויבאלד מ'האט זי געזען פאר חצות באלאנגט עס נישט צום היינטיגן טאג. אויב אזוי קען איך זאגן ווייסט וואס איך גיי מאכן היינט א ראש חודש. איי נעכטן נאכט האסטו געזען א לבנה? יא ביסט גערעכט אבער וואס דו האסט געזען נעכטן איז געווען די אלטע אבער ס'איז נאך געווען פאר חצות. פאר חצות מיטן היינטיגן טאג האבן נישט קיין שייכות. אויב נוץ איך אבער די פסוק פון מערב עד ערב, איז אוודאי די גאנצע נאכט איז איין נאכט, קענסט נישט צוטיילן צווישן פאר חצות מיט נאך חצות, אויב אזוי קען איך נישט קומען זאגן מאיימין על העדים. איז אביי זאגט פשוט, אה וועלכע פסוק, דאס איז די חילוק, איינער זאגט די פסוק, איינער זאגט יענע פסוק, אבער זיי האלטן ביידע די זעלבע זאך אז די גאנצע נאכט מיטן טאג באלאנגען צוזאמען, מה שאין כן רבא זאגט ניין, ס'איז דא א חילוק צווישן זיי.